אונז האבן געלערנט ביז דערווייל פינף שבטים בעצם וואס האבן באקומען זייער נחלה, חלק האט מען שוין אינגאנצן כובש געווען, א חלק איז יעדע איינס איז נאך געבליבן כובש צו זיין, אבער על כל פנים פינף שבטים האבן באקומען זייער נחלה, דאס הייסט בני גד ובני ראובן וחצי מנשה אין עבר הירדן, און יהודה און יוסף, דאס הייסט מנשה און אפרים, די צווייטע האלב מנשה און אפרים, האבן באקומען אין ארץ כנען, יעצט בלייבט איבער זיבן שבטים וואס מ'האט נאך בכלל נישט גערעדט וועגן זיי, נישט וועגן כובש זיין און נישט וועגן צוטיילן די חלוקת הנחלה. און בעצם דא די מעשה איז ממש די מעשה וואס די פסוק פארציילט, קודם פארציילט עס אז מ'איז געקומען א נייע פלאץ, ביז יעצט איז געווען די משכן, דא שטייט נישט די משכן אבער די די מחנה פון די אידן, די צענטראלע העדקווארטערס כאילו וואו יהושע האט זיך געווען איז געווען אין גלגל, יעצט א נייע זאך, מ'איז געקומען אין א פלאץ וואס הייסט שילה, מען האט דארט געלייגט די אוהל מועד, אוהל מועד לכאורה איז די אוהל וואס משה רבינו האט געמאכט די משכן, רש"י זאגט מען האט געמאכט פון אבנים א בנין אבער פון אויבן איז געווען יריעות אבער על כל פנים די אוהל מועד וואס מען לייגט אין שילה, און ס'שטייט והארץ נכבשה לפניהם, ס'איז אינטערעסאנטע זאך ווייל בעצם זעט מען דא אז מען האלט נאך פאר כובש זיין א גרויסע חלקים, רש"י זאגט מען האט שוין געקענט כובש זיין, ס'איז דא א משכן קען מען כובש זיין, אינטערעסאנטע פסוק, ס'איז א גאנצע א דא די סארט סתירות אין ספר יהושע יעצט זאגט יהושע, אינטערעסאנט, אז מען גייט דא מאכן א אינטערעסאנטע זאך, מען גייט מאכן א חלוקת הארץ פאר די כיבוש בעצם, עס קען זיין אין א געוויסע זין אפשר שוין יא כובש געווען, אפשר דאס מיינט הארץ נכבשה נאר מען האט זיך נישט באזעצט, דאס דארף מען פארשטיין, עס איז דא זייער אסאך סתירות נישט קלאר, אבער על כל פנים מען גייט דא צעטיילן, דאס הייסט מען גייט אויסרעכענען, ער זאגט נעם דריי מענטשן פון יעדע שבט, פון יעדע איינע פון די זיבן שבטים וואס זענען געבליבן, און מען גייט אפשרייבן מאכן אזויווי אפשרייבן פשוט א ליסט פון געגענטער פון אויסטיילן זיבן שטיקלעך פון פון ארץ כנען און מען גייט שוין אויסטיילן פאר יעדן נאכדעם וועט יעדער איינער וויסן וואו ער דארף גיין וואו ער דארף כובש זיין און אזוי ווייטער זאל מען זאל שרייבן מען האט אפגעשריבן א ליסט מען האט געמעסט אפגעשריבן און געברענגט צו יהושע די ליסט פון פלעצער אזוי האבן זיי געטון ס'איז א נייע סארט מרגלים אינטערעסאנט שטייט נישט דא אז ס'איז געווען גוים זעט אויס אז אזויפיל האבן די גוים מורא געהאט מען האט געקענט גיין פרייערהייט וואו מען האט געוואלט איז נישט געווען די פראבלעם אבער מען האט עס נאכנישט איך ווייס למעשה כובש געווען אבער גיין זעט נישט אויס אז ס'איז געווען א פראבלעם ממילא זענען געגאנגען די מענטשן ויעברו בארץ און מען האט צוטיילט און צוטיילט נישט בפועל נאר צוטיילט אין די ויכתבו את הארץ שבעה חלקים מען האט געשריבן אויפגעשריבן גרעניצן פון דא ביז דארט איז איינס פון דא ביז דארט נאך איינס און אזוי ווייטער מ'האט געברענגט צו יהושע אל המחנה דאס הייסט אין שילה לכאורה געברענגט די ליסט פון זיבן געגנטער און יעצט וואס יהושע גייט טון איז מאכן א גורל דא די ערשטע מאל וואס שטייט קלאר אז מ'האט געמאכט א גורל פריער שטייט די גאנצע צייט ויצא הגורל איז קען מען לערנען אויך אז ס'איז געווען א גורל אבער דא שטייט נישט קלאר דא שטייט מ'האט געמאכט א גורל דאס הייסט נישט די גורל איז נישט געווען וויאזוי צו צוטיילן צוטיילן האט מען צוטיילט לויט שכל לויט וואס געגנטער איך ווייס אפשר לויט רש"י זאגט לויט די מספר דאס איז שוין שווער אבער על כל פנים מ'האט געטיילט לויט געגנטער און נאכדעם איז געווען א גורל ווער זאל באקומען אין וועלכע געגנט, און אזוי כך הוה, געמאכט גורלות אין שילה און ביי די משכן, און יעצט גייען אונז לערנען אין די פרק די גורל וואס איז געשריבן פון בנימין, לכאורה וואס אונז לערנען בנימין, יא דארף מען פארשטיין אז דאס איז די פלאץ וואס מען האט געשריבן די גבולות וואס אונז לערנען דא איז נישט פארט פון די גורל די גורל האט פשוט געזאגט אז די גבולות גייט גיין צו בנימין הגם די סדר הפסוק איז נישט אזוי די סדר הפסוק איז ויצא הגורל לבני בנימין און רעכנט אויס די גאנצע גבול נאכדעם גייט ער אויסרעכענען שטעט פון בנימין אזוי ווי אונז לערנען ביי יעדע שבט גבול און די שטעט סאו יעצט די גבול פון בנימין איז ווי דאס קען מען די חלקים קען מען געדענקען פונקטליך די פרטים פון יעדע שטעט איז זייער שווער צו וויסן און פארשטיין אבער באופן כללי קען מען וויסן בנימין געפינט זיך צווישן יהודה און יוסף. אונז האבן געלערנט אז יוסף איז מער הויבן, מער צפון, יהודה מער דרום, אינצווישן, אויף די רעכטע זייט, מער נענטער צו ים המלח, ווען די גבול בנימין גייט נישט ביז די ים, אבער אויף די זייט פון ים המלח, לכאורה, יש לעיין, איז געווען צווישן יהודה און יוסף איז ליגט איז די נחלה פון בנימין, ממילא רעכנט ער אויס קודם די גבול צפון פון בנימין, גבול צפון פון די ירדן ביז יריחו, מיט מיט מדבר, לוז, בית אל, עטרות אדר, בית חורון, און אזוי ווייטער. ביז קומט אן א פלאץ הייסט קרית בעל היא קרית יערים ס'הייסט ס'פלעגט הייסן בעל מ'האט געטוישט צו קרית יערים ווייל ס'האט געהייסן על שם עבודה זרה דאס איז די פאת צפון אקעי דאס איז מער ווייניגער לכאורה די אויך די דרומ'דיגע גבול פון יוסף אויב מען פארשטייט הגם ס'דא וויכוחים וועגן דעם אבער דאס איז פשוט נאכדעם איז די דרום פון גייט ער ווייטער צוריק פון די ענד פון קרית יערים מען גייט צוריק אראפ דורך גיא בן הינום נאך א גאנצע ליסט פון געגנטער ביז מען קומט אן צוריק צו די ים המלח דאס איז מזרחית דרומית פון בנימין סאו די געגענט דאס איז נחלת בנימין. יעצט חוץ פון דעם רעכנט ער אויס די פסוק צוויי ליסטעס פון שטעט פון בנימין איין ליסט פון צוועלף שטעט וחצריהן נאך א ליסט פון פערצן שטעט זעט אויס אז די ערשטע ליסט איז מער בצד מזרח די צווייטע ליסט אפשר מער בצד מערב די ערשטע האט יריחו און עס און א באנטש פון נאך שטעט די צווייטע האט ירושלים און גבעון און נאך שטעט וואס אונז קענען מער אינעווייניג, איז דאס זענען די נחלת בני בנימין די שטעט און די גרעניצן וואס איז ארויסגעקומען ביי גורל.